שטייט עס בגלוי ופועל ישועות בקרב הארץ, ביז וואנען אז ס'ווערט א שטורעם, בשעת מ'רעדט וואס איז דער ענין פון משה, דארף מען דרוף נישט זוכן, משה איז ענייני תורה, זכרו תורת משה עבדי, תורה ציווה לנו משה. מיט א ריבוי פסוקים און מדרשים וואס זענען דאס מדגיש. ער איז טאקע געווען שקול כנגד ששים ריבוא מישראל, ווארום ער האט כולל געווען כל ששים ריבוא מישראל על אחת כמה וכמה, אז ער איז געווען באלעבאס על כל העולם כולו וכל העניינים שבעולם, בשעת אבער מען גיבט א פרעג וואס איז משה, איז גלייך דער ענטפער אז משה איז תורה. אזוי זאגט תורת אמת וואס זי איז תורת משה, און וואס זי זאגט אז משה איז דאס תורה. ועד כדי כך אז נקראת על שמו אז די גאנצע תורה מתחילתה ועד סופה אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש און תורה אליין זאגט אז דאס א חידוש אף על פי כן איז דאס אט נאמר למשה מסיני. האט מען דערפון גלייך די הוראה אז דער עיקר התחלת השטורעם און דער עיקר השטורעם איז פארבונדן מיט עניינים של תורה, און אין תורה גייט נישט אן קיין קונצן, בשעת ס'רעדט זיך וועגן פסקי דינים קען ער זוכן אויף דרוף דא כמה וכמה דרכים. אז דורך סייעתא דשמיא איז ער מכוון שמעתתא אליבא דהלכתא און פסק'נט א דין לאשורו, אף על פי וואס דאס איז גאר פארבונדן מיט יראת שמים. בשעת מען רעדט אבער וועגן תורה אליין פאר זיך, אט דעמאלט איז אויף דרוף דא איין און איינציגע וועג, און ווי די גמרא זאגט אויכעט אין מגילה, אז לא יגעת ומצאת איז אל תאמין, וויבאלד אז אין תורה דארף מען האבן ומצאת, ס'איז נישט גענוג אט דאס וואס ער האט תורה ווארום ער הארעוועט אויף דערויף האט ער לפום צערא אגרא, אזוי אויך בשעת מען זאגט אז אין תורה דארף מען האבן א שטורעם. איז דאך פארשטאנדיג אז דאס איז נישט מספיק לפום צערא אגרא, ס'דארף זיין א שטורעם, וואס דאס איז א ענין של מציאה, א מציאה שלא בערך צו דעם צער וואס ער לייגט אריין און די השתדלות אין אויפהייבן די מציאה און ארייננעמען איר לרשותו שלו.

פשוט הארעווען אין לימוד התורה, ער קען זיך מאכן א שותפות מיט יששכר, וועט ער האבן דעם גאנצן שכר וואס מען באקומט דורך סחורה דורך לימוד התורה, ניט ווייניגער ווי יששכר האט. מיט נאך כמה דרכים ואופנים וויאזוי ער קען זיך פארבינדן מיט תורה און האבן א שייכות מיט תורה און מקבל זיין תורה און שרייבן ספרי תורה מיט כל העניינים שבדבר, אפילו המלמד את בן חבירו תורה איז דאך מעלה עליו, פונקט ווי ער האט עס באקומען פון הר סיני, אלץ גוט,

נאר ס'איז ניט קיין ראיה אז דאס איז דיין שלימות. פונקט אזוי ווי מ'געפינט כמה עניינים וואס זיי זענען דוחה תלמוד תורה, און מ'געפינט אז אין מסכת מגילה עצמה אז מקרא מגילה איז דוחה תלמוד תורה.

און א תורה מיטן גאנצן שטורעם פון תורה, וואס דאס איז דער מצ מצאת פון תורה, וואס דא האט מען די הוראה גלייך בנוגע וואס מאנט שבעה באדר, און וואס גיט שבעה באדר.

דברים שהתורה נקנית בהם איז אויכעט דא דיבוק חברים און פלפול התלמידים וואס דאס פארבינדט עס גלייך אז ער באגנוגנט זיך נישט דערמיט וואס ער האלט אין שטורעמען און וואס ער הארעוועט אויף מציאת התורה, ער טוט עס אזוי מיט די אלע צו וועלכע ער קען דערגרייכן, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין הלכות תלמוד תורה שלו,

און טוט אויף בפועל אז א איד וועל צו וועמען נאר ער קען דערגרייכן, הייבט אויך אן שטורעמען אין תורה אין אן אופן פון נרות להאיר,